מיר הייבן אן בסייעתא דשמיא מסכת פסחים דף צדיק ב' עמוד ב'. לאמיר אנהייבן דעם ניינטן פרק פון די מסכתא, פרק מי שהיה. זאגט די הייליגע משנה, מי שהיה טמא, א איד וואס איז געווען א טמא'נער מענטש, ער האט אנגערירט א מת, ער האלט יעצט מיטן די זיבן טעג זיך צו מטהר זיין, אבער דאס ווייסט ער, היינט נאכט גייט ער נישט קענען עסן קיין קרבן פסח. אדער, או בדרך רחוקה, ער איז נישט געווען אין געגנט פון ירושלים, ער איז געווען בדרך רחוקה, און ער ווייסט קלאר, ביז צו די זמן השחיטה העט ער נישט אנקומען צו ירושלים. ולא עשה את הראשון, האט נישט געמאכט יעצט פסח אין ניסן, איז אויף דעם זאגט די משנה, יעשה את השני, ס'איז דא אן עצה פאר דיר, נישט געזארגט, קום צוריק אין א חודש, אין אייר העסטו קומען מאכן פסח שני. שגג, אויב איז ער געווען א שוגג, ער האט פארגעסן, ער האט פארגעסן אז יעצט איז פסח, ער האט נישט געברענגט א קרבן פסח, או נאנס, ער איז געווארן אונס, לאמיר זאגן ער איז קראנק געווארן, ולא עשה את הראשון, ווייטער האט נישט געמאכט פסח אין ניסן, אויף דעם זאגט די משנה, יעשה את השני, כ'האב א תקנה פאר דיך, כ'האב א וועג ווי דו קענסט פאררעכטן, וואס טו, קום צוריק אין א חודש צייט, פסח שני, עסט דעמאלס ברענגען דיין קרבן פסח. פרעגט די משנה, אמרת, אם כן אויב אזוי, אז דו זאגסט מיר יעצט א מענטש וואס איז א שוגג, א מענטש וואס איז א מזיד, קען צוריקקומען אין א חודש צייט, און ער קען דעמאלטס גיין מאכן פסח שני, אויב אזוי פרעג איך דיר, למה נאמר טמא או שהיה בדרך רחוקה, אינעם פסוק שטייט, דבר אל בני ישראל לאמור. איש איש כי יהיה טמא לנפש או בדרך רחוקה לכם, זאגט די תורה צוויי משלים, ביסט א טמא'נע מענטש? ביסט געווען בדרך רחוקה? עסט מאכן פסח שני. איז רש"י איז מסביר אזוי, לכאורה פארוואס דארף די פסוק אונז זאגן או בדרך רחוקה? די דרך רחוקה איז א פשוט'ע נארמאלע אונס, איז אונז ווייסט מען שוין אז א אונס, ווי איך זעה דאך א טמא'נע מענטש וואס ער איז אויך א אונס, זאג איך, געזונטהייט קענסט צוריקקומען אין א חודש צייט. איז פארוואס מוז די תורה מיר עקסטער ארויסזאגן דעם ווארט בדרך רחוקה, געב עפעס א משל אויף א פאל וואס איז א אונס. און רש"י איז מסביר מער ווי דאס, און רש"י זאגט אזוי, די ווערטער פון טמא, דאס פארשטיי איך, ווען די תורה זאגט מיר איש איש כי יהיה טמא לנפש, דער משל דאס דארף איך האבן. פארוואס? ווייל איך וואלט קען מיינען אזוי ווי אונז ווייסן מיר אז איך זאג פאר מיין חבר, קוק אהער, איך בין א טמא'נער מענטש, איך בעט דיך גיי ברענג א שלמים פאר מיך. גיי ברענג א חטאת פאר מיך, ברענג א עולה פאר מיך, געזונטערהייט קען די חבר דעס טוהן, אפילו די באלעבאס איז א טמא'נע מענטש. וואלט איך געמיינט דא אויך ביי קרבן פסח, איך בין א טמא'נע מענטש, איך האלט אויפן צווייטן טאג, איך האב נאכנישט אפילו נישט געהאט קיין הזאה פון די גימל, נאך אלץ קען איך זאגן פאר מיין חבר גיי מיך מאכן א קרבן פסח. איי עסט מיר פרעגן איין מינוט דאס איז א הוה אמינא איך זאל דאס קענען טוהן, און איך מוז האבן א פסוק וואס די תורה זאגט מיר אז איש כי יהיה טמא לנפש אז דו קענסט נישט גיין ברענגען א קרבן פסח. וועל איך דיר זאגן יא. פארוואס? ווייל הגם אונז ווייסן מיר אז די תורה זאגט איש כפי אכלו, וואס בעצם ווייסן מיר אייביג, איש כפי אכלו מיינט אז דו מאכסט א קרבן פסח, מוז איך עס מאכן פאר איינער וואס קען עסן פון דעם קרבן פסח. איך קען נישט גיין שעכטן א קרבן פאר א מענטש וואס ווייסט קלאר אז היינט נאכט גייט ער נישט עסן דעם קרבן פסח. זענען מפרשים זאגן זיי אזוי, ווען איז דאס געזאגט געווארן די איש לפי אכלו, האט רש"י פארשטאנען, דווקא אין א פאל וואס איך קען נישט עסן מיין קרבן פסח, איך בין א חולה, איך בין א זקן, אין אזא פאל זאג איך, די תורה זאגט מיר איש כפי אכלו, דו מוזט זיין א בר הכי, דו מוזט קענען עסן, און פאר דעם אז דו קענסט נישט עסן, אויב אזוי איז פאר דיר נישטא קיין קרבן פסח און אז מען האט גע'שחט'ן פאר דיר, איז די גאנצע גארנישט ווערד. אבער דא וואלט געווען א הוה אמינא צו זאגן, דער מענטש, דער טמא'נער מענטש, פון זיין זייט, אוודאי קען ער עסן, ער איז געזונט, ער איז שטארק, ער וויל עסן, ס'פעלט אים גארנישט. נאר וואס, איך האב א פראבלעם, דער מענטש איז א טמא'נער מענטש. וואלט איך געמיינט, אפשר מעג איך יא שעכטן פאר אים, אפשר מעג איך זאגן פאר מיין חבר גיי שעכט א קרבן פאר מיך, הגם איך ווייס קלאר היינט נאכט קען איך נישט עסן, אבער מיין נישט קענען עסן איז נישט ווייל איך בין א חולה, נישט ווייל איך בין א זקן, נישט ווייל עס פעלט עפעס אין מיך, נאר איך קען נישט עסן ווייל די תורה וויל נישט איך זאל עסן. אפשר וואלט איך געמיינט אז אזא מענטש קען יא עסן. פארדעם זאגט מיר די תורה, דבר אל בני ישראל לאמר, איש איש כי יהיה טמא לנפש, א טמא לנפש זאלסטו וויסן דו קענסט נישט עסן יעצט, דו דארפסט צוריקקומען אין א חודש צייט, דו גיי מאכן פסח שני. אבער פרעגט די משנה זייער גוט, אם כן, למה נאמר טמא או שהיה בדרך רחוקה, און די קשיא איז אויפן דרך רחוקה, פארוואס מוז שטיין דרך רחוקה, וואס דאס איז נאר א משל פאר אונס? ס'איז דא הונדערטער משלים וואס איינער איז א אונס, איז פארוואס דווקא כאפט מיר אן די תורה און די תורה זאגט מיר, זאלסטו וויסן, דרך רחוקה א סארט אונס, קענסטו קומען מאכן פסח שני. וואס וואס האסט מיר צוגעלייגט יעצט? אונס ווייס איך שוין, איך זעה דאך דער מענטש וואס איז טמא איז א אונס און ער קען נישט מאכן, כאטשיג אפילו עס וואלט געווען א צד ער זאל יא קענען מאכן, לייגסט מיר צו נאך א משל און זאגסט מיר דרך רחוקה, נאך א משל, אויף דעם פרעגט די משנה, אם כן למה נאמר טמא או שהיה בדרך רחוקה? אויף דעם ענטפערט די משנה, שאלו פטורים מהכרת, ואלו חייבים בהכרת. ס'איז דא אזעלכע וואס זענען פטור פון כרת, דאס איז דער וואס ס'שטייט אינעם פסוק, און ס'איז דא אזעלכע וואס זענען חייב בהכרת, און די גמרא גייט עס בעסער מסביר זיין, און לאמיר ווארטן ביז מען קומט צו דערצו. איז זאגט די גמרא, איתמר, האבן מיר געלערנט, היה בדרך רחוקה, א מענטש איז געווען אינדרויסן, ער ווייסט, ער וועט נישט זיין צוריק צו ירושלים אויף צייטנס צו קענען מאכן א קרבן פסח. ושחטו וזרקו עליו, זאגט ער פאר זיין חבר, קוק אהער, איך וועל נישט זיין אויף צייט פאר די שחיטה צוריק אין ירושלים, בעט איך דיר, נעם פאר מיר א קרבן, גיי עס שעכטן, היינט נאכט ביז צום סדר נאכט וועל איך שוין זיין אין שטאט, וועל איך קענען קומען עסן מיט דיר. קען איך דאס טון? האב איך יוצא געווען מיין קרבן פסח? אדער מ'זאגט, ניין, דאס הייסט נישט יוצא געווען, אז דו קענסט נישט דא זיין, און דו ביסט אפילו נישט דא, קענסטו נישט זאגן פאר דיין חבר גיי מיך מאכן א קרבן פאר מיר, וואס איז די הלכה אויף דעם? זאגט די גמרא ס'איז א מחלוקת, רב נחמן אמר הורצה, רב נחמן זאגט יא, געזונטהייט, דו קענסט שיקן א חבר, היות דו ווייסט דאך היינט נאכט עסטו זיין אין שטאט, געזונטהייט דיין חבר זאל מאכן א קרבן פאר דיר. רב ששת אמר רב ששת זאגט ניין, לא הורצה, דו קענסט נישט ברענגען אזא קרבן, און דו מוזט קומען נאכאמאל צוריק פסח שני. רב נחמן אמר הורצה, רב נחמן איז מסביר, פארוואס זאג איך אז הורצה, פארוואס זאג איך יא ס'איז א גוטע קרבן די קרבן וואס דיין חבר האט דיר געברענגט, ווייל מיחס הוא דחס רחמנא עליו, ואי עביד תבא עליו ברכה. ווען די תורה זאגט מיר אזא זאך, אז איינער וואס איז געווען בדרך רחוקה קען ער מאכן פסח שני, זאגט רב נחמן, ס'איז נישט אז די תורה זאגט דו מוזט מאכן פסח שני, אז דו ווילסט, מאך יעצט, שיק א חבר ער זאל עס צוגרייטן פאר דיך און אזוי וועסטו קענען האבן דיין קרבן פסח היינט נאכט. האסט עס נישט געמאכט? דעמאלטס וועסטו מאכן פסח שני. אבער עס איז נישט אז די תורה צווינגט דיך און זאגט דיך, אז דו ביסט בדרך רחוקה בשעת'ן שחיטה, קום צוריק פסח שני, יעצט קענסטו נישט מאכן. ניין, די תורה זאגט דיך נאר, דו ווילסט קענסטו מאכן פסח שני. אבער האסט יא יעצט געמאכט, אוודאי תבוא עליו ברכה. רב ששת אמר רב ששת זאגט ניין לא הורצה די האסט נישט יוצא געווען די מצוה פארוואס ווייל מידחא דחייה רחמנא כטמא די תורה שטעלט צו דעם וואס איז אויפן וועג אזוי ווי די טמא'נע מענטש אזוי ווי די טמא'נע מענטש קען נישט מאכן יעצט אין ניסן זיין קרבן פסח אזוי אויך די מענטש וואס די ביסט אויפן וועג די ביסט נישט אין שטאט בשעת'ן שחיטה קום צוריק אין א חודש צייט און דעמאלס העסטו מאכן קרבן פסח. דאס הייסט ער געלערנט נישט אז די תורה זאגט מיר דו קענסט דיך אויסוועלן, נאר די תורה הייסט דיך ביסט נישט דא אין שטאט, יעצט ביים שחיטה ביסט נישט דא, קום צוריק אין א חודש צייט און עסטו דעמאלטס מאכן א קרבן פסח. אמר רב נחמן זאגט רב נחמן מנא אמינא לה, פון ווי ווייס איך דאס? פון ווי ווייס איך אז איך בין גערעכט אז מען קען יא שיקן א חבר אפילו איך בין נישט אין שטאט? זאגט ער אזוי דתנן מיר האבן געלערנט מי שהיה טמא או בדרך רחוקה, איז געשטאנען אין אונזערע משנה א מענטש וואס איז טמא אדער געווען בדרך רחוקה, זאגט די משנה ולא עשה את הראשון ער האט נישט געמאכט פסח אין ניסן יעשה את השני, זאגט די משנה יעשה את השני קומט צוריק אין א חודש עסט ער דעמאלטס מאכן קרבן פסח. זאגט ער, מכלל זעה איך דאך פון דעם דאי בעי עבד אז ער וויל קען ער מאכן, זאגט ער אזוי, ווען די משנה זאגט אונז ולא עשה את הראשון, וואס וויל די משנה דא מחדש זיין? פשוט זאגן אה, איך פארצייל ער האט נישט געמאכט? ניין, די משנה זאגט דיר אז א מענטש וואס איז געווען טמא, אדער ער איז געווען א דרך רחוקה, און אויף דעם דרך רחוקה זאג איך ולא עשה את הראשון, ער האט נישט געוואלט מאכן, באמת האט געקענט מאכן, נאר ולא עשה, דער מענטש וואס איז געווען אויפן דרך רחוקה האט מחליט געווען ביי זיך, ולא עשה, ער האט נישט געוואלט מאכן את הראשון, אויף דעם זאגט די משנה, יעשה את השני, זיי געזונט, קום צוריק אין א חודש צייט עסטו מאכן פסח שני, אבער אוואדע אז דו ווילסט מאכן יעצט אין ניסן, ווילסט שיקן א חבר, געזונטהייט, טו דאס, און אדרבה תבוא עליו ברכה. רב ששת אמר לך, זאגט מיר רב ששת, איך הער ווי דו זאגסט, דו זאגסט מיר אזוי, ולא עשה את הראשון מיינט אז עס איז אפ טו הים, ער האט נישט געוואלט מאכן את הראשון, לאמיר זען צו דאס שטימט אויפן גאנצן משנה, איז לאמיר זען די סוף פון די משנה, זאגט ער אזוי, אי הכי, סיפא דקתני שגג או נאנס, ולא עשה את הראשון, אין די סיפא האט דאך ווייטער געשטאנען, שגג או נאנס, ולא עשה את הראשון, ווילסטו מיר זאגן וואס מיינט ולא עשה את הראשון? אז ער האט נישט געוואלט מאכן את הראשון, יעשה את השני, מיינט דאס אז וואס? קומט ער צוריק אין א חודש צייט און ער מאכט פסח שני. פרעג איך דיר, מדקתני ולא עשה, אז דו זאגסט מיר יעצט, דעם לשון ולא עשה מיינט, דו האסט מחליט געווען דו ווילסט נישט מאכן, דאס הייסט איטס אפ טו יו, דו קענסט מחליט זיין, מכלל דאי בעי עבד, פשט איז, אויב וואלסטו יא געוואלט מאכן, אוודאי וואלסטו געקענט מאכן. פרעג איך דיר וויאזוי שטימט עס אין דער סיפא הרי שגג והרי נאנס? די סיפא רעדט זיך דאך שגג או נאנס, דער מענטש איז געווען א שוגג, ער האט פארגעסן אז היינט איז פסח, נאנס, ער איז קראנק געווארן, ער קען נישט מאכן היינט פסח. אויף דעם זאגסטו מיר ולא עשה את הראשון, ער האט נישט געוואלט מאכן את הראשון? אז א שוגג האט פארגעסן, ער האט געוואלט אבער ער האט פארגעסן דערפון, אז ער איז געווען א אונס, ער איז געווען קראנק און ער קען נישט מאכן, וואס הייסט ער האט נישט געוואלט מאכן? דו ר' נחמן טייטש מיר אויס די ווערטער ולא עשה את הראשון מיינט ס'איז אפ טו הים, ער האט נישט געוואלט מאכן, וויאזוי שטימט עס אין די סיפא, אזוי טענה'ט רב ששת צו ר' נחמן, אין די סיפא אז דו ביסט א שוגג ביסט א אונס, איז פשט איז אז דו האסט נישט געקענט מאכן, פאסט נישט צו זאגן אויף דעם לשון דו האסט נישט געוואלט מאכן. אלא מאי טענת רב ששת, רב נחמן, די וועג ווי דו האסט אויסגעטייטשט ולא עשה את הראשון איז פאלש. נאר וואס, זאגט רב ששת, איך העל דיר מסביר זיין. אלא מזיד קתני בהדייהו, זאלסטו וויסן, אין די סיפא ווען ס'שטייט די ווארט ולא עשה את הראשון, איז דאס נאך א פאל, די ברייתא, די משנה געבט מיר אין די סיפא דריי פעלער, איך האב איינעם וואס איז א שוגג, איך האב איינעם וואס איז א נאנס, און דער דריטער איז איינער ולא עשה את הראשון, ער איז א מזיד, ער האט מחליט געווען איך גיי נישט מאכן פסח היינט, איך ווייס ס'איז ערב פסח, איך ווייס איך מוז ברענגען א קרבן פסח, איך גיי נישט מאכן, איך בין א מזיד. דאס הייסט די משנה לייגט מיר צו דא נאך א פאל, און הכי נמי אזוי זאג איך דא אויכעט, אונן קתני בהדייהו, אין די רישא ווען ס'שטייט די ווארט ולא עשה את הראשון, לייגט דיר צו דא א אונן. ער איז באמת א מזיד, אבער דאך איך קען פארשטיין ווי ער איז צוגעקומען דערצו, ווייל למעשה איינער די משפחה איז אים געשטארבן היינט. ער איז א מזיד אבער דאך נישט קיין מזיד ער איז ערגעץ אינצווישן צווישן די מזיד מיטן שוגג. איז פאר דעם זאג איך די משנה לייגט מיר דא צו צוויי נייע פעלער. ווען אין די סיפא איז געשטאנען ולא עשה את הראשון מיינט עס צו זאגן נאך א פאל די מענטש האט מחליט געווען איך גיי נישט מאכן פסח היינט, און אין די רישא רעדט זיך איינעם ס'האט נישט געמאכט קרבן פסח, במזיד, אבער דאך, איך פארשטיי ווייל ער געווען אין צער, ער געהאט איינער פון די משפחה איז געשטארבן, און דאס מיינט ולא עשה את הראשון, מחמת זיין אנינות. און אויף דעם זאגט די משנה זאלסטו וויסן, דאס דאס זענען די דריי פעלער, און ביי די אלע פעלער, געזונטהייט קומט צוריק אין א חודש צייט, עסטו מאכן פסח שני. אמר רב אשי, זאגט רב אשי, מתניתין נמי דיקא, איך וועל דיר ברענגען טאקע א ראיה פון אונזערע משנה, ס'שטימט זייער גוט מיט אונזערע משנה, דעם פשט וואס דו רב ששת האסט יעצט געזאגט שטימט זייער גוט, דקתני ווייל ס'שטייט, אלו פטורים מהכרת. אין די משנה שטייט, אלו פטורים מהכרת, די זענען פטור פון כרת, ואלו חייבים בהכרת, און די זענען חייב בכרת. איז לאמיר דא פארשטיין, דו זאגסט מיר ואלו חייבים בכרת, חייבים איז לשון פון צוויי, צוויי פון זיי זענען חייב בכרת, אהייא, אויף וועלכע גייט עס? אילימא שוגג ונאנס, ווילסטו מיר זאגן אזוי, ווען די משנה האט געזאגט שוגג או נאנס, אז דער מענטש זאלסטו וויסן, ער איז חייב בכרת, דאס הייסט ווען די משנה האט צוגעענדיגט ואלו חייבים בהכרת, באציט זיך עס אויף שוגג און נאנס, לאמיר פרובירן. פרעג איך דיר, שוגג ונאנס בני כרת נינהו? איז איינער וואס איז שוגג, ער האט פארגעסן, איינער איז א אונס איז ער געווארן קראנק, קען איך זאגן דו ביסט יעצט א מענטש וואס דו באקומסט כרת ווייל דו האסט נישט געמאכט קרבן פסח? אוודאי נישט, ער איז א אונס, ער איז א שוגג, אוודאי קען נישט זיין אויף דעם זאגט די משנה ואלו חייבין בהכרת. אלא לאו, נאר וואס ווען די משנה זאגט מיר ס'איז יא דא חייבין, לשון רבים ס'איז דא דא צוויי וואס זיי זענען חייב, אויף וועם גייט זיך דאס? אמזיד ואונן, דאס זענען אויף די צוויי נייע פעל וואס מ'האט יעצט צוגעלייגט, אויף דעם זאגט די משנה ואלו חייבין בכרת די צוויי עטץ זענטס חייב בכרת. אבער ווער איז דאס? דאס איז נאר א מענטש וואס האט קלאר געזאגט, איך גיי נישט מאכן קרבן פסח, הגם איך ווייס היינט דארף איך מאכן קרבן פסח, אדער די מענטש וואס איז א אונן און האט מחליט געווען איך גיי נישט ברענגען קרבן פסח, איך בין צופיל צער, איך האב צופיל יעצט אויף מיין קאפ, איך וויל נישט מאכן קרבן פסח. אזא מענטש זאלסטו וויסן אלו חייבין בכרת, נאר די זענען חייב בכרת. מה שאין כן יעדער אנדערער, די שוגג, די מזיד, אדער די מענטש וואס איז טמא אדער דרך רחוקה, איז אלעס א אונס, א שוגג, אזא פאל קען איך נישט זאגן אז דו באקומסט כרת. איז ער זאגט עס שטימט עס אויב אזוי זייער גוט מיט מיט וואס רב ששת האט יעצט געזאגט. ורב נחמן אמר, רב נחמן זאגט, ורב נחמן אמר לך, לעולם אמזיד לחודיה. זאגט רב נחמן אזוי, באמת איך בין גאנץ מסכים וואס דו זאגסט יעצט. דו רב ששת זאגסט מען דארף דא צולייגן אין די משנה, און די משנה לייגט צו א נייע פאל, זאגט איך בין האלבוועגס מסכים מיט דיר. וואס דו האסט געזאגט ביים סוף, אז ווען די תורה זאגט מיר ולא עשה את הראשון, בין איך מסכים אז דאס באציט זיך אויף וואס? אויפן מזיד. נאר וואס, די חלק וואס דו האסט מיר געזאגט אין די רישא ולא עשה את הראשון גייט אויף אונן, דאס בין איך נישט מסכים מיט דיך. דא קריג איך זיך מיט דיך. איך האלט די ערשטע ולא עשה את הראשון באציהט זיך א מענטש וואס פשוט זאגט איך בין בדרך רחוקה און איך וויל נישט מאכן פסח ראשון, איך וויל נישט שיקן א חבר און איך וויל ענדערש שוין קומען צוריק אין א חודש צייט. אבער ולא עשה את הראשון די צווייטע, דאס רעדט זיך אויף א מענטש וואס איז א מזיד. און אויף דעם זאגט די משנה, ביסט געווען א מזיד, דו האסט נישט געמאכט דיין אייגענע קרבן פסח, אויב אזוי ואלו חייבין בכרת. איי לכאורה די לשון שטימט דאך נישט, וואס הייסט חייבין דאך לשון רבים, און זאגט ער לעולם אמזיד לחודיה, און באמת ווען די משנה זאגט מיר ואלו חייבין בכרת, איז דאס נאר אויפן מענטש וואס איז געווען במזיד, נאר ער איז חייב בכרת, און אין די משנה די רישא ווען ס'איז געשטאנען ולא עשה את הראשון, איז דאס באציט זיך אויף מענטש וואס איז בדרך רחוקה. דו קענסט שיקן א חבר, אבער דו האסט נישט געשיקט, דו האסט זיך אויסגעוועלט דו ווילסט נישט שיקן א חבר, נאר וועסט צוריקקומען אין א חודש צייט, געזונטערהייט יעשה את השני וועסטו מאכן פסח שני אבער בדין הוא דאיבעי ליה למיתנא חייב איי די לשון חייבין פאסט דאך נישט ממש ווייל חייבין דאך פשט צוויי און איך רב נחמן לערן דאך יעצט אז די כרת מענטש איז נאר איינער דער וואס איז געווען ממש א מזיד.

זאג איך דיר אויכעט חייבים בלשון רבים, הגם די חייבים באציט זיך נאר אויף איין פאל, די מענטש וואס ממש איז א מזיד, ער איז מחליט איך גיי נישט מאכן קרבן פסח, נאך אלס זאג איך דיר, די לשון שטימט נישט, ביסטו גערעכט, נאר וואס וויבאלד פארדעם איז געשטאנען פטורין, איז געשטאנען שפעטער חייבין. איז פארדעם פארשטיי איך יעצט זייער גוט אונזערע משנה. איז לאמיר יעצט צוריק גיין צו אונזערע משנה, און זעהן יעצט צו מען פארשטייט די לשון פון די משנה. און די משנה האט אונז געזאגט א קשיא, אם כן למה נאמר טמא או שהיה בדרך רחוקה? אזוי האבן שוין מסביר געווען, רש"י האט געזאגט די קשיא איז נישט אויף טמא, ווייל טמא מוז שטיין, טמא זאגט מיר א חידוש זאלסטו וויסן, אפילו באמת וואלט געווען א צד צו זאגן א טמא'נע מענטש קען שיקן א חבר צו ברענגען א קרבן פסח, זאג איך דיר ניין די טמא קען נישט, אבער דרך רחוקה לכאורה וואס פעלט עס אויס, אם כן למה נאמר, פארוואס דארף די תורה מיר עקסטער זאגן א ווארט, איינער וואס איז געווען בדרך רחוקה? יעצט פארשטייט מען עס זייער גוט. פארוואס? ווייל לפי ר' נחמן, ר' נחמן זאגט, די ווערטער פון בדרך רחוקה קומען צו זאגן, זאלסטו וויסן, אפילו דו קענסט שיקן א שליח, אפילו באמת דו האסט א וועג צו היינט נאך ברענגען א קרבן פסח, זאלסטו וויסן, אז דו האסט נישט געשיקט א חבר, דו האסט מחליט געווען דו ווילסט נישט שיקן א חבר, באקומסט נישט קיין כרת, ס'איז אלס בסדר עס צוריק קומען אין א חודש צייט, דאס הייסט אפילו דו האסט א וועג צו ברענגען היינט, זאלסטו וויסן ס'איז אקעי, דו באקומסט נישט כרת. יעצט לפי רב ששת, וואס ער זאגט פארקערט, ניין דו מעגסט נישט שיקן א חבר, איז דאס טאקע וואס די תורה וויל אונז זאגן? ווען די תורה זאגט אונז או בדרך רחוקה, זאגט רב ששת, די תורה זאגט דיר, דרך רחוקה, קום צוריק אין א חודש צייט. רעד דיך נישט איין אז דו מעגסט שיקן יעצט א חבר זאגן ער זאל דיר מאכן דיין קרבן פסח, ניין דו מעגסט עס נישט טון, פארקערט איך זאג דיר קלאר דעם פאל פון דרך רחוקה, דיך אויסצולערנען זאלסטו וויסן דו מעגסט נישט שיקן א מענטש וואס זאל מאכן פאר דיר א קרבן פסח, דאס הייסט האבן בעצם ממש צוויי פארשידענע וועגן ווי אזוי מען לערנט עס יעצט, אדער זאג איך לפי רב נחמן, די תורה זאגט אונז אז אזא מענטש איז פטור, כאטשיג באמת ער האט א וועג צו מאכן היינט קרבן פסח, אז ער האט מחליט געווען נישט צו שיקן, ער איז געווען בדרך רחוקה, ס'איז פיין ער באקומט נישט קיין כרת ער קען צוריק קומען אין א חודש צייט, אדער פארקערט ווי רב ששת האט געלערנט, זאגן ניין פארקערט די תורה זאגט דיר בדרך רחוקה, ווייל דו ביסט נישט א קענדידעט וואס קען מאכן היינט קרבן פסח. איי איך קען שיקן מיין חבר? איי איך האב דאך יא א וועג? תירוץ איז ניין דו טארסט נישט טון און פארדעם זאגט מיר די תורה דעם ווארט בדרך רחוקה. אמר רב ששת, איז רב ששת וויל ברענגען נאכמאל א ראיה צו זיך, און ער זאגט פון ווי ווייס איך אז איך בין גערעכט, דו קענסט נישט שיקען א חבר צו גייען מאכען קרבן פסח אין א פאל ווען דו ביסט בדרך רחוקה, זאגט ער אזוי, דתניא אונז האבן געלערנט רבי עקיבא אומר, נאמר טמא, ונאמר בדרך רחוקה, אינעם פסוק שטייט אויסגעשריבן צוויי משלים, ס'שטייט די מענטש וואס איז טמא, און ס'שטייט בדרך רחוקה, זאגט אזוי, מה טמא שסיפק בידו לעשות, אזוי ווי דער טמא'נער מענטש, ווי ער פארשטייט יעצט מיינט עס, אז ער וואלט געוואלט מאכן פון זיין זייט וויל ער מאכן קרבן פסח, ער איז גרייט, ער שטייט דא אין בית המקדש, איך וויל מאכן קרבן פסח, איים רעדי. אבער נאכאלץ ואינו עושה, זאגט מיר די תורה, אנטשולדיגט, דו מעגסט נישט מאכן קרבן פסח, איך פארשטיי אז דו ווילסט פון דיין זייט, אבער די תורה זאגט ביסט א טמא'נער מענטש דו קענסט נישט מקריב זיין קרבן פסח. אף דרך רחוקה נמי שסיפק בידו לעשות, איז דער דרך רחוקה וואס שטייט לעבן איינס צום צווייטן, זאגט מיר אז די דרך רחוקה פונקט אזוי אז ער איז גרייט און ער האט א וועג וואס קען מאכן קרבן פסח, זאלסטו וויסן דו קענסט נישט מאכן קרבן פסח, אבער ואינו עושה, קען עס נישט מאכן, זאגט רב ששת, נו, זעסטו דאך, האט די תורה צוזאמגעלייגט דעם טמא'נעם מענטש מיטן דרך רחוקה, צו זאגן זיי זענען די זעלבע, זיי האבן א שייכות, אזוי ווי דער טמא'נער מענטש וואלט געוואלט מאכן, און פון זיין זייט קען ער מאכן, טאר ער נישט מאכן, די זעלבע זאך דרך רחוקה, פון זיין זייט וואלט ער געוואלט מאכן, ער קען מאכן, אבער נאך אלץ טארסטו עס נישט מאכן. זאגט רב ששת, דאס איז דאך ממש וואס איך טענה, דו קענסט נישט שיקן א חבר זאל מאכן פאר דיר א קרבן פסח. רב נחמן אמר לך, זאגט רב נחמן, ניין, רבי עקיבא לטעמיה, דקסבר אין שוחטין וזורקין על טמא שרץ, דו האסט פאלש פארשטאנען, דער טמא וואס ס'שטייט אין פסוק, לערנט ער דאך רבי עקיבא, לערנט עס ווי אזוי ער האט עס פארשטאנען, ער האט פארשטאנען מ'רעדט דארטן פון א מענטש וואס שטייט אויפן זיבעטן טאג, היינט נאכט קען ער זיין טהור. נאר וואס, די תורה זאגט דו האסט נאך נאכנישט גע'טובל'ט? אויב אזוי דו קום נישט מאכן קרבן פסח היינט נאכט. איי די מענטש שרייט חי וקיים, יא איך וויל עס מאכן, איך קען עס מאכן, לאמיך גיין מאכן א קרבן פסח. זאגט מיר די תורה ניין דו מעגסט נישט מאכן. שטעלט רבי עקיבא צו די מענטש וואס איז דרך רחוקה, אויך וואס היינט נאכט קען ער עסן קרבן פסח דורך דעם וואס ער שיקט א חבר. זאגט רבי עקיבא זעסט דאך איינס מיטן צווייטן, זיי האבן די זעלבע און איך טוה אזוי ווי טמא קען נישט מאכן, דרך רחוקה קען אויך נישט מאכן. זאגט אבער רב נחמן דאס איז נישט די פאל אין דעם פסוק, ואנא סבירא ליה כמאן דאמר שוחטין וזורקין טמא שרץ, איך האלט אז א מענטש וואס איז א טמא שרץ, אוואדע מעג ער יא גיין מאכן א קרבן פסח, אפילו ביסט נאכנישט געווען אין מקווה, נאך אלץ קענסטו מאכן קרבן פסח, ווייל למעשה היינט נאכט ביסטו א מענטש וואס איז ראוי צו עסן. אויב אזוי, ווען די תורה רעדט פון דעם טמא'נעם מענטש, רעדט די תורה פון א מענטש וואס איז טמא דעם צווייטן טאג, דעם דריטן טאג, דעם פערדן טאג, און אויף אים זאגט דיר די תורה גיי מאכן נאכאמאל פסח שני. אבער א מענטש יעצט וואס שטייט אויפן זיבטן טאג, און היינט נאכט קען ער עסן, אוודאי וואלט די תורה מסכים געווען אז ער קען עס מאכן, אוודאי קען ער שיקן א צווייטן און זאגן דו מאך פאר מיר קרבן פסח און איך וועל קומען עסן היינט נאכט. די זעלבע זאך איז אויך מיטן מענטש וואס איז דרך רחוקה, ער איז די זעלבע זאך, אז היינט נאכט ווייסט ער ער קען עסן קרבן פסח, אז ער וויל און ער זאגט פאר זיין חבר גיי מאך פאר מיר א קרבן פסח, אוודאי ער מעג טון אזא זאך. זאגט רבי נחמן צו רב ששת, רבי עקיבא האט געלערנט דעם פסוק אז דאס ווארט טמא רעדט זיך אין א פאל א מענטש וואס איז אויפן זיבעטן טאג, און נאך אלץ זאגט מיר די תורה ער קען זיך נישט גיין טובל'ן און עסן היינט נאכט. און איך זאג, ניין די תורה רעדט פון א מענטש וואס איז טמא אויפן צווייטן טאג אויפן דריטן טאג אויפן פערדן טאג און פאר דעם זאגט אים די תורה קום צוריק אין א חודש צייט אבער וואלט געווען א מענטש וואס קען עסן היינט נאכט אזוי ווי דער מענטש וואס איז דרך רחוקה אוודאי און אוודאי וואלט די תורה מסכים געווען אז ער קען צוריק קומען היינט נאכט איז ענדיגן מיר דא מיט א מחלוקת צווישן רב נחמן מיט רב ששת רב נחמן האט געהאלטן א מענטש וואס איז בדרך רחוקה קען שיקן א שליח. רב ששת האט געהאלטן ניין, דו ביסט בדרך רחוקה, דו ביסט נישט דא בשעת'ן שחיטה, קענסטו נישט שיקן קיין שליח.